מלכים א', פרק א'. אזוי ווי אונז האבן געזען די ערשטע חלק פון ספר מלכים, קען מען זאגן איז די מלכות, סוף מלכות דוד און די עיקר מלכות שלמה, דאס איז בערך די ערשטע צען פרקים פון ספר מלכים. ערשטע צוויי פרקים זענען אנדערש פון די אנדערע נעקסטע חלק, וואס איז בעצם א מעשה פון סוף ימי דוד, אין אנדערע ווערטער אויב מען וואלט צוטיילט כאילו צווישן דוד און שלמה אין די ספרים וואלט גע- דאס באלאנגט צו די פריערדיגע מעשה צו ספר שמואל און כאילו אין א געוויסע זין איז עס א המשך פון דארט נאר ס'ווייזט אונז אויך די התחלה פון וויאזוי שלמה איז געווארן א מלך און דאס איז שייך צו די גאנצע המשך ממילא הייבט זיך עס דא אן ס'איז דא צוויי עיקרי מעשיות אין די פרק. אונז וועלן זען די ביידע מעשיות זענען קאנעקטעד זייער שטארק מיט שלמה'ס המלוכה וועגן דעם מיין איך עס שטייען דא ערשטע איז די מעשה פון אבישג מעשה איז געווען שטייט הייבט זיך אן די פסוק הייבט זיך אן אז די פתיחה פון ספר מלכים המלך דוד זקן בא בימים דוד המלך איז אלט געווארן ער איז שוין געווען געלעגן אין בעט מ'האט אים צוגעדעקט מיט קליידער ער איז געווען שוין נישט ווארעם געווארן פונקטליך וואס דאס מיינט ווייס איך נישט און האט מען די מ'האט אים עצה געגעבן די עבדים זיינע משרתים האבן געזאגט מ'זאל זוכן א נערה בתולה, א יונגע מיידל, א בתולה, זאל זיין אים משמש זיין, און אזוי וועט ער ווארעם זיין. און אזוי האט מען געטון, מען האט געזוכט אין גאנץ ארץ ישראל, כל גבול ישראל, א שיינע מיידל, מען האט געטראפן אבישג השונמית, מען האט איר געברענגט צו דעם מלך, און דער פסוק איז מעיד, זי איז געווען זייער שיין, און זי איז געווען א למלך סוכנת, נישט קלאר וואס די ווארט מיינט, א משרתת, אזוי ווי א, אזא, אפשר ענליך צו וואס אונז האבן געזען ביי אמנון און תמר, עפעס איינער וואס זאל אזוי. סיי מיט איר יופי און סיי מיט איר כ'ווייס סתם שימוש זאל העלפן די קעניג זיך אביסל אויפלעבן, אבער א וויכטיגע זאך, המלך לא ידעה, ער האט נישט געשלאפן מיט איר, דאס הייסט ס'איז דא פארשידענע פשטים מפרשים פארוואס נישט, אבער על כל פנים זי איז נישט געווען ממש זיין ווייב, נישט לא ידעה, אבער זי איז געווען זיין משמש אזוי ווי כאילו. יעצט איז דא א נייע מעשה, מעשה נאמבער טו. איז די מעשה פון אדוניהו, אונז האבן געלערנט דוד המלך האט געהאט א באנטש פון קינדער, די נעקסטע זון אזוי ווי שטייט אין די פסוק אחרי אבשלום ס'איז געווען בעצם פאר דעם אמנון נאכדעם איז געווען כלאב אדער דניאל, אים שטייט נישט קיין מעשה, נאכדעם קומט אבשלום און נאכדעם קומט אדוניהו בן חגית, אדוניהו בן חגית איז געווען די נעקסטע זון נאך אבשלום, ער האט געטראכט ער זאל זיין די מלך, מתנשא לאמר אני אמלוך, און וואס האט ער געטון? א ענליכע סטראטעדזשי וואס אבשלום האט געטון, ער האט זיך געמאכט מענטשן, די גבאים, מען האט אים געשלעפט זיין בענקל ווירל, ניין, כ'מיין, ער האט געהאט יענציגע אנדערע צייטן יעמאלטס, מען ברענגט א פערד, פופציג מענטשן לויפן פאר זיין פערד, און זיין טאטע האט אים קיינמאל נישט גארנישט געזאגט. עס זעט אויס דאס איז א חלק פון דעם, ער האט געמיינט זיין טאטע וועט מסכים זיין אויף, פלעגט אים נישט מוסר'ן, אדער ווי די חכמים לערנען, ער האט אים נישט קיינמאל אנגע'מוסר'ט, ממילא איז איז געשען די אומגליק. און ער האט זיך צוזאמגערעדט מיט יואב און מיט אביתר הכהן, און אז זיי זאלן אים העלפן ער זאל זיין טאקע די מלך. מה שאין כן די אנדערע מענטשן פון דוד, צדוק הכהן, בן יהוידע, נתן הנביא, אנדערע גיבורים, שמעי רעי, גיבורים פון דוד המלך, זיי זענען נישט געווען מיט אדוניהו. יעצט, וואס האט ער געטון? ויהי היום ס'הייסט נאך די חוץ פון דעם וואס האט זיך געמאכט חשוב מיט זיינע חמישים איש רצים איז ער געגאנגען איין טאג געמאכט א גרויסע פארטי א זבח אין א פלאץ הייסט עין רוגל דאס איז א געגענט נישט ווייט פון ירושלים און ער האט צוזאמגערופן די גאנצע עולם זיינע אלע ברידער אלע אנדערע פרינצעס חוץ פון שלמה פארשטייט זיך ער האט דאס פארשטאנען אז ער בעצם דארף זיין די מלך האט ער נישט געוואלט רופן און ער האט אויך נישט גערופן נתן די מענטשן וואס ער האט געוואוסט זענען נישט מיט אים האט ער נישט גערופן אבער זיינע מענטשן האט ער גערופן און זיי האבן געמאכט א גרויסע פארטי כאילו הכתרה פאר אדוניהו. יעצט נתן הנביא האבן אונז געלערנט איז נישט געווען מיט דעם, האט ער געטראכט מען דארף דא עפעס טון, איז ער געגאנגען נתן הנביא, געגאנגען צו בת שבע זיין די מאמע פון שלמה, געזאגט אזוי האט איר פארציילט די מעשה אז אדוני' האט זיך ממליך געווען, און ער זאגט אז דוד המלך ווייסט נישט, ס'הייסט דוד המלך ליגט אין בעט דא מיט אבישג דארט, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, מ'דארף אים גיין זאגן, האט ער געזאגט קוק איך וועל דיר זאגן וואס דו זאלסט טון, גיי צום די מלך. זאג אים, דערמאן אים אז ער האט דאך געשוואוירן צו דיר אז דיין זון שלמה גייט זיין דער מלך נאך אים, און וואס איז דא מיט אדוניהו, און וועסט זיין דארט וועל איך נאך דעם נאכקומען און אזוי מאשר זיין וואס דו טוסט, און מיט אזוי וועט מען משכנע זיין דעם מלך, ס'איז ענליך אזוי ווי יואב האט געטון מיט די אשה חכמה פון תקוע, קודם געשיקט א פרוי, געווען די מלך'ס ווייב, זי האט עפעס א וועג צו רעדן מיט אים, און נאכדעם וועט שוין קומען דער מאן דער נתן, ער וועט שוין אויספירן למעשה. וכך הוה, בת שבע קומט צו די מלך החדרה אין זיין שלאף צימער דארט ווי ער ליגט און שטייט דארט די מלך איז זקן מאוד אבישג איז דארט און זי בוקט זיך פאר אים און זי זאגט די מלך פרעגט איר וואס גייט דא פאר זאגט זי האסט דאך געשוואוירן דאס ביי ממש די מעסעדזש וואס נתן האט געזאגט און זי לייגט אזוי צו אדער עס שטייט דא מער אויסגעשריבן אז ואתה אדוני המלך דו ביסט דאך די אלע אידן ווארטן פאר דיין ווארט צו וויסן ווער זאל זיין די מלך דארפסטו זאגן אז נישט וועלן וועט אדוניהו זיין והייתי אני ובני של שלמה חטאים ס'הייסט אונז וועלן זיין אויסגעשפילט אדער אונז ממש זיין חטאים ס'הייסט מ'וועט אונז הרג'נען ווייל אונז גייען זיין מרידה במלכות כאילו פון אדוניהו און ווי זי רעדט אט קומט נתן מ'האט אים געזאגט פאר די מלך מ'האט אים מודיע געווען נתן איז דא איז ער געקומען ער האט געזאגט די זעלבע זאך פאר די מלך האט אים פארציילט מער דיטעילס פון די מעשה אז די מלך האט דאך געזאגט אז אז שלמה זאל זיין דער ער פרעגט אים כאילו דו האסט געזאגט אז אדוניהו זאל זיין דער מלך זעסט דאך ער איז געגאנגען און געמאכט די גאנצע פארטי און ער האט גערופן זיינע מענטשן אבער אנדערע מענטשן האט ער נישט גערופן איז זאל דער מלך מודיע זיין אויב ס'איז טאקע מצדו אויב ער איז מסכים מיט די הכתרה פון דעם אדוניהו זאגט דער מלך רוף מיך צוריק בת שבע זעט אויס איז ארויסגעגאנגען בשעת נתן האט גערעדט זי איז געקומען און ער האט איר געזאגט געשוואוירן צו איר. חי ה' אשר פדה את נפשי מכל צרה, דאס הייסט ער האט פאלט אזא רילעשאנשיפ מיט די אייבערשטער ער האט מיר געהאלפן אלעס וואס מ'האט געלערנט ביי זיין שירה סוף ספר שמואל יא אשר הציל אותו מכף כל אויביו, איך האב נשבע געווען אז שלמה און אזוי גייט טאקע זיין, און בת שבע בוקט זיך און זאגט יחי אדוני המלך דוד לעולם, און קיצור געענדיגט איר דזשאב בת שבע, יעצט רופט דער מלך די מענער ער זאגט וואס גייט מען טון וויאזוי גייט מען איבער אוועריידן די המלכה פון אדוניהו, מען גייט טון אזוי, רוף צדוק הכהן, נתן, בניהו, די אלע מענטשן, מען גייט זיי זאגן זיי זאלן נעמען שלמה, זאלן אים מכתיר זיין בפירוש, אזוי בפומבי אין פובליק בשם דעם מלך, יעדער איינער ווייסט אז די מענטשן זענען נענטער צו די קעניגליך, זיי האבן זיין רעכט, און מילא בעצם אזוי גייט אליינס בטל ווערן די מל די המלכה פון אדוניהו, ס'איז אנדערש ווי אבשלום ס'איז געווען א מלחמה, דא איז נישט קיין מלחמה, זעט אויס אז אדוניהו האט פשוט אויסגענוצט דאס אז מען האט נישט געוואוסט פונקטליך וואס די מלך וויל, ער האט געזאגט ער איז די יורש. גייט מען מאכן קלאר אז ניין שלמה איז די יורש און ס'וועט זיין אויס אדוניהו. ס'הייסט ער האט געזאגט מ'זאל טוהן אפאר זאכן, מ'זאל טוהן, מ'זאל מרכיב זיין, מאכן שלמה, געבן שלמה צו רייטן אויף דוד המלך'ס, נישט א פערד, ער האט געהאט א פרדה דעמאלטס, ער פלעגט פארן אויף חמורים, פרדות, און אים ברענגען צו די נהר גיחון, דארט איז עפעס א מקום מסוגל, אדער עפעס א שיינע פלאץ, און מ'זאל בלאזן שופר, און מ'זאל אים מושח זיין, די נביא, די צדוק הכהן, מושח זיין מיט שמן, און זאגן יחי המלך שלמה. און ער וועט קומען צוריק אין שטוב און מען וועט אים געבן צו זיצן אויף די קעניג'ס שטול, ס'הייסט מ'וועט ווייזן נאך בחיי דוד אז ער איז אפיציעל די יורש, האט אלעס, און אזוי וועט יעדער וויסן אז אים אים האט דוד המלך געטשוזט אז ער זאל זיין די מלך נאך אים. וכך הוה, בניהו האט געזאגט אמן און ער האט געווינטשן דוד די אייבערשטער זאל זיין מיט זיין זון אזוי ווי ער האט אים געבן כאילו מזל טוב אויף די הכתרה פון זיין זון, ער זאל זיין נאך אפילו ברעס גרעסער, ויגדל את כסאו מכסא אדוני המלך דוד, א שיינע ברכה, און זיי טוען וואס דוד האט געהייסן, מען גייט מען נעמט שלמה מען לייגט אים ארויף אויף דוד המלך'ס פרדה, נעמט אים צו גיחון, מען גיסט אים דארט, מען זאלבט אים דארט מיט אויל, מען בלאזט שופר, מען שרייט אויס יחי המלך שלמה, און דער גאנצער עולם איז מיטגעקומען, ס'איז געווען זייער פרייליך, מען האט מחלל געווען בחלילים, מען האט געמאכט מוזיק און געזינגען און געטאנצן, און שוין. יעצט דאס אלץ געשעט ביז דערווייל ווען אדוניהו איז ביי זיין פארטי און זעט אויס עין רוגל איז נישט ווייט, ס'איז אפאר מייל ארויף לויט די דזשיאגרעפי, מען קען הערן, מען האט געהערט אזא גרויסע נויז, האט ער געפרעגט וואס איז קול הקריה הומה, וואס טאנצט דער שטאט דארט? מיטן איז געקומען יונתן בן אביתר, אביתר האבן אונז געלערנט איז געווען מיט אדוניהו, אבער יונתן זעט אויס איז געווען דארט ביי צדוק האט געוואוסט די מעשה, האט אדוניהו געזאגט נו קום ביסט דאך א איש חיל וועסטו גיך זאגן א גוטע בשורה, זעט אויס אזוי ווי ביי דוד האט מען געזען פריער, געווען עפעס אזא זאך, א גוטע מענטש זאגט א גוטע בשורה, אבער זאגט ער ניין ניין איך האב נישט קיין גוטע בשורה פאר דיך, אפשר ס'איז א גוטע בשורה פאר אנדערע, אבל מעל דוד המלך האט ממליך געווען שלמה און פארציילט אים די גאנצע מעשה און דאס הערסט נוי די נויז איז דאס וואס מ'שרייט יחי המלך אז מען האט ממליך געווען שלמה בציבור בפרהסיא בקול רעש גדול מען האט געבענטשט דוד דוד אויף דעם און דוד האט אפילו געלייגט צו נאך א פרט וואס מען האט נישט געזען פריער דוד האט זיך געבוקט דארט אויף זיין בעט און געזאגט ברוך השם אז ער האט מיר געגעבן היינט א זון וואס זיצט אויף מיין בענקל ווען איך זעה נאך ביי בחיי שוין האט אדוניהו פארשטאנען און זיינע אלע מענטשן האבן פארשטאנען אז ס'איז געענדיגט זייער שפיל האבן זיך אלע צעגאנגען און וואס האט אדוניהו געטון? האט זיך דערשראקן, שלמה גייט אים יעצט הרג'נען, איז ער געגאנגען און האט זיך אנגעכאפט בקרנות המזבח, זיך אנגעכאפט אויף די מזבח, ער האט געזאגט, ער האט געטראכט, דארט אויף די מזבח, זעט מען, זעט די נעקסטע פרק אויך, ביי יואב, אזוי ווי ס'שטייט מעם מזבחי תקחנו למות, עס איז געווען אנגענומען אז מזבח אזוי ווי א עיר מקלט, דארט, פון דארט הרג'נט מען נישט, אדער הרג'נט מען נישט אזוי גרינג, האט ער זיך אנגעכאפט אויפן מזבח, געזאגט פאר שלמה, אדוניהו כאפט זיך אן אויפן מזבח, און ער זאגט, אז שלמה זאל אים שווערן אז ער גייט אים נישט הרג'נען, כאילו דאס איז זיין תנאי אראפצוגיין פונעם מזבח. און וואס זאגט שלמה? ער זאגט געבט אים נישט קיין הבטחה, ער גייט אים, געבט אים א תנאי, ער זאגט אויב ער וועט זיין א מענטש, אם יהיה לבן חיל, פונקטליך וואס דאס מיינט, ער זאל זיין א מענטש, זאל זיך צושטעלן, לא יפול משערתו ארצה, זאג איך אים צו ס'וועט זיין גוט, אויב נישט, רעה תמצא בו ומת, זעט זיך, אין אנדערע ווערטער, ער וועט ווייטער פרובירן צו פירן פאליטיק, איז ער געענדיגט. שוין, האט מען אים אראפגענומען פון מזבח, און ער איז געקומען צו שלמה, האט זיך געבוקט, כדי ער זאל מקבל מרות אויף הצלת פון שלמה, און שלמה זאגט גיי אהיים, שוין, זיץ איין.